כמה חלקים מהתוועדות ליל ג' דסליחות תשכ ט. אמאל פלעגט זיין א סדר אז מען פלעגט פארברענגען ביז סליחות, וויל איך וויסן צו דער עולם האלט דערביי צו ניט, אבער בכל אופן דאס וואס בנוגע צו איצטער דארף מען זיך מקצר זיין, מען וועט נאך רעדן אויכעט מער ניט ווי א נקודה, אז דער אייבערשטער זאל מצליח זיין די אלע זאכן וואס מען האט גערעדט. זאל דאס אראפ בפועל ובקרוב ממש ולמטה מעשרה טפחים ובטוב הנראה והנגלה און ווי גערעדט אין אום שבת אין פארברענגען וואס דאס איז דאך מיניה מתברכין כולהו יומין אז אתם נצבים כולכם לפני הוי' אלוקיכם פון ראשיכם שבטיכם ביז חוטב עציך ושואב מימיך אז אידן וועט ביי זיי זיין בגלוי דער ענין פון כולכם לאחדים כאחד ביז לאחדים ממש ווי ס'איז מבואר אין ליקוטי תורה וואס דעמאלט איז דער כולנו כאחד איז דעמאלט על דרך ווי ער זאגט אין דעם מאמר אז אתה מחויב לסלוח איז אתה מחויב לברך ער זאל ברכנו אבינו כו' ווארום דא איז מען כולנו כאחד. און דער אייבערשטער וועט זיך ניט מדייק זיין און מקפיד זיין צו וויפיל דער כולו דער כולנו כאחד איז, אבי מען זאגט אזוי איז דאך זיכער אז דאס איז אזוי, און ווי דער רמב ם פסק'נט אז בפנימיות הלב וויל זיך דאס יעדער, און בדיבור זאגט ער אויכעט אזוי, קיין נפקא מינה ניט וואס אנדערע ווילן אין דערויף אריינטייטשן, וועט ארויפקומען דער ברכנו אבינו ביז אין אן אופן אז באור פני מלך חיים אז די אלע ברכות והצלחות וועלן נמשך ווערן אין אן אופן גלוי בטוב הנראה והנגלה, וכאמור אז מען זאל מסיים זיין די ימי הסליחות אין אן אופן אויכעט פון שמחה גדולה, ואדרבה דווקא מצד דערויף אז דאס איז ימי הסליחות איז די שמחה פון מצוות התשובה נאך א גרעסערע ווי שמחה פון כל המצוות, און דאס וועט דאס פורץ זיין כל הגדרים, אז דער יצר הרע וועט ניט מבלבל זיין אין עבודת השם און ניט מאכן קיין עניינים של גדר והגבלה, ועל דרך זה וועט דער אייבערשטער מבטל זיין, ניט ווארטנדיק אויף דער עבודה, די אלע גדרים ועניינים המגבילים און מודדים אין ענייני העולם. מ'וועט האבן גלייך הרחבה כפשוטו בכל הענינים, וועט מען קענען לערנען תורה און מקיים זיין מצוות און מסיים זיין די עבודה פון חודש אלול בכל הפרטים מתוך הרחבה און מתוך מנוחה אמיתית, און מנחיל זיין דעם נצחון גמור אויפן יצר הרע שבקרבנו. שבקרבך, און אויכעט אויף די אויבים שמבחוץ ביז אין די אויבים כפשוטו, ביז וואנעט אז ס'עט ווערן דער ונתתי שלום בארץ און ס'עט קומען דער איש שלמה שמו דער איש מנוחה, וואס מנוחה יהיה בימיו, וואס דאס איז דאך די ענינים פון גאולת משיח, אז דעמאלט וועט אראפקומען שלום ומנוחה בכל העולם כולו, ובפרט נאך אז היינטיקע יאר איז דאך די ראש השנה ביום השבת וואס דעמאלט איז דאך שבת די די התחלת ראש השנה ביום השבת וואס שבת איז דאך שבת ש די יום ש מזמור שיר ליום השבת וואס שבת מן המזיקים. ווי דער צמח צדק איז אויף דערויף מאריך אין די אין זיינע פירושים אין תהילים ועינינו תחזינה בעיני בשר ובקרוב ממש לחיים ונצחון. דער ענין פון ג' סליחות איז דאך א ענין וואס איז נתגלה געווארן ערשט דורכן דעם רעבן דעם נשיא שוין זייענדיג דא ווי שוין נאכגעדרוקט אין די רשימה פון פון ספר המאמרים תש"ה, די רשימה זיינע אז סיי ח"י אלול און סיי ג' סליחות איז געווען פון די עניינים וואס זיינען ניט געווען גלויים ביז וואנעט איז געקומען די זמן אויף מגלה זיין, ובפרט בנוגע צו ג' סליחות. איז דאך שרייבט ער דאך דארט א רשימה וואס דער תוכן בכללות איז אז ג' סליחות איז געווען די צייט וואס דער אלטער רבי האט געזאגט א מאמר חסידות לבנו המיוחד פאר די מיטעלן רעבן און דערנאך אז דער צמח צדק איז גדל איז דעמאלטס אויכעט פאר עם און אזוי אויכעט דער מיטעלע רבי און דער צמח צדק פאר רעבן מהר"ש

אז דער אלטער רבי האט דאס געזאגט מער ניט ווי לבנו המיוחד פאר די מיטעלן רעבן מה שאין כן די שאר בנים וכו' וואס דערפון איז דאך אויכעט פארשטאנדיק אז בשעת מצוה לגלות איז מען ניט מגלה א ענין וואס מער ניט וואס ער איז ארויס מן ההעלם אל הגילוי נאר דאס א ענין מיוחד ביותר, דער אלטער רבי האט דאך דאס געקאנט זאגן לכל בניו און אנזאגן זיי אז דאס זאל בלייבן בסוד, זעט מען אז דאס א ענין אז בשעת דאס איז בהעלם ובסתר איז דאס אויכעט מער ניט ווי לבנו המיוחד, דאס הייסט אז מען האט מגלה געווען ניט נאר וואס יצא מן ההעלם אל הגילוי נאר אין העלם גופא, איז דאס א העלם נעלה ביותר וואס דערפון איז פארשטאנדיק דער יוקר הענין בכלל געפינט מען ביים רעבן ביים נשיא אז ער האט בכמה רשימות וסיפורים מדייק דערציילן א ענין בכל פרטיו און ווי ער אליין האט דאס מבאר געווען בכמה משיחות שלו מ'קען אבער אויכעט זאגן אין דעם ענין אז ער האט געוואלט במיוחד איבערחזר'ן אט דעם ענין אין די ימים הקרובים לראש השנה ובפרט אין אמצע פון ימי הסליחות כדי צו דערמאנען אלע נשיאים על דרך ווי די משנה זאגט אין תמיד אז אין בית המקדש פלעגט מען דערמאנען חברון, צו האיר און צו האיר בחברון בנוגע צו הקרבת התמיד

וואס דאס איז דאך אויכעט וואס איז מכין ויעיל היטב און ממשיך בשעת מען איז מזכיר צדיקים, איז ווי דער רבי דער נשיא זאגט אז כל אחד במקומו ווערט נתעורר להזכרת שמו, ובפרט אז דאס ווערט געטון במעמד כמה עשיריות מישראל. ובפרט נאך אז בשעת מען פארבינדט דאס און דאס קומט בהמשך לאמירת דבר תורה ותורתם, איז דאך דעמאלט די התעוררות קומט אראפ אויכעט אט א דא למטה, אויף ממשיך זיין א סיוע אין די עבודות פון אלול אין די שני חלקים שלו, סיי אין דער חלק העבודה פון אני לדודי סיי אין חלק העבודה פון ודודי לי, און סיי ווי די ביידע עבודות שטייען ביחד ביז זיי שטייען ביידע אין איין זעלבן ווארט. אלול אז דאס זאל אראפקומען אין דעם בפועל און אראפקומען מתוך הרחבה בגשם וברוח גם יחד און פועל זיין פעולתו אין די אלע עניינים וואו די עבודה דארף פועל זיין למעלה מכל מדידה והגבלה לחיים לחיים. מ'האט דאך שוין גערעדט כמה פ בשנים שעברו כמה פעמים אז דער ענין פון ימי הסליחות איז אז מ'טאנצט אריין מתוך מחילה סליחה וכפרה אין דעם נייעם יאר, און כמדובר לעיל אז תשובה איז אדרבה דארף נאך זיין די שמחה גדולה ביותר, מילא זאל מען אריינטאנצן אין דעם נייעם יאר מתוך שמחה אמיתית און שמחה פנימית. ביז וואנעט אז דאס וועט אויכעט פועל זיין די שמחה פורץ גדר בגשמיות וברוחניות גם יחד אין עבודה הרוחנית און אין חיים הגשמיים און אין גדרי העולם כפשוטו, ביז וואנעט אז ס'זאל זיין דער יעלה הפורץ לפניכם משיח צדקנו בקרוב ממש, לחיים.